אזוי ווי ס'איז דאך שבת וואס פאר עשירי יהיה קודש, עשירי בשבט דער יום ההילולא פון רבי'ן, וואס פון שבת דאך מיניה מתברכין כולהו יומין, כולל אויכעט דעם עשירי בשבט, וואס אויף דעם דארף מען דאך האבן א ברכה מיוחדת אדער פון דעם פון דעם שבת שלפניו, וואס במילא דארף זיין אויכעט א עבודה מיוחדת אויף צום ממשיך זיין די ברכה, וואס די עבודה דאס איז די אתערותא דלתתא וואס דאס איז א כלי און א אבר אויף ממשיך זיין די ברכה. וואס איז מען מדייק א כלי און א אבר? סתם אז מען זאגט א כלי איז דאס בפשטות איז דאס ניט ממשיך, א כלי איז נאר מקבל דאס וואס מען גיבט אין דערויף שפעטער אריין, דאס איז אבער ניט ממשיך, אזוי ווי בגשמיות ווען מען זאגט אז ס'איז דא א כוס וואס מען נעמט גיסט אין דערויף שפעטער אריין יין לקידוש או להבדלה, איז דאך אבער זעט מען ניט אז דער כוס זאל ממשיך זיין די יין. וואס אף על פי אז בפנימיות העניינים איז פארשטאנדיג אז אז דער כוס איז יא ממשיך ווארום וויבאלד אז יעדער זאך דער חיות שבה איז דאך שואף און משתוקק צו צוקומען צו שלימות במילא איז דער כוס איז משתוקק אז מען זאל אין אים אריינגעבן יין אז מען זאל דאס קענען טאן אין דעם שפעטער די מצוה אויף דאס זאל דאך זיין שלימות אין דעם כוס און דאס פועלט אויכעט אין די יין אויכעט אין דעם חיות פון דעם יין. אז דאס זאל אויכעט וועלן נמשך ווערן, אראפקומען איז דאס אין דעם כוס, וואס יעמאלט וועט מען טון דערמיט א מצוה, וואס יעמאלט ווערט דאך די זאך נתעלה, און וואס ס'רעדט זיך ארומעט באריכות אין שערי אורה, דער גודל העילוי וואס ווערט אין דבר גשמי על ידי וואס מען טוט אין אים א מצוה, וואס דערפון איז דאך פארשטאנדיק אז בפנימיות הענינים קומט אויס אט אז דער כוס וויל אז מען זאל אים אריינגעבן די יין, און דאס פועלט אז די יין זאל נמשך ווערן אין דעם כוס. איז בפנימיות העניינים איז אויכעט אז מען זאגט סתם כלים איז דאס אויכעט די כלים ממשיך דעם אור. דאס איז דאך אבער נאר בפנימיות, בחיצוניות ווייזט זיך אין דערויף נישט אזא מין ענין. מה שאין כן אברים דאס איז די מעלה פון אברים אויף כלים, אז ביי אברים איז אפילו אז מ'קוקט עס בעיני בשר, בחיצוניות, זעט מען אויכעט ווי דער אבר מאכט תנועות, און ער וויל אז און ער פועלט די המשכת החיות בו, אז ער ממשיך דעם חיות. וואס דאס איז אויכעט וואס מ'זאגט אז די מצוות ווערן אנגערופן אברים דמלכא. און אזוי ווי ביי תפילין, דער פשט איז אז די מצוה דאס אליין פועל'ט די המשכת האור, ביזקל דאס פועל'ט אויכעט די המשכת האור אין די כלים של למעלה, וואס מען זאגט אז די רמח פקודין רמח איברים דמלכא דאס איז די ספירות דז"א, איז די ספירות איז די עשיית המצוה פועל'ט דאס איז איברים דמלכא, נישט נאר כלים, און דאס איז בגילוי פועל'ט עס די המשכת האור שבהם. וואס דאס איז אויכעט דער ביאור פון די טעמים דאס וואס מען קאכט זיך אין דעם ענין אז מען זאל זיך קאכן אז מען וויל ברענגען משיח'ן גלייך, אין א אופן פון קול שירה וזמרה, אין א אופן וואס מען טייטשט עס אויס אויכעט אויף אנדערע שפראכן, כדי דאס זאל אנקומען צו כל אשר בשם ישראל יכונה, אפילו א איד וואס קען נישט קיין לשון קודש, און אפילו א איד וואס קען נישט שייך קען נישט שייך צו צו די שפראך פון אידיש וואס רבותינו נשיאינו אננעמענדיג פון בעל שם טוב האבן גערעדט דברי תורה באידיש, זאגט מען נישט אז ער זאל ווארטן ער זאל זיך אויס מען זאל ווארטן ער זאל זיך אויסלערנען לשון קודש אדער אידיש, נאר מען גיבט עס ארויס אין די שפראך אין זיין שפראך אז אויכעט ער. זאל זאגן און ניט זאגן בניחותא נאר בקול אדיר ובקול שירה וזמרה אז מען וויל משיח און גלייך וואס דאס איז די כלי כ'מיין וואס דאס איז די ענין פון איברים וואס דאס גופא פועל'ט די המשכה אז עס זאל קומען משיח גלייך. וואס בנוגע לענינינו זאגט מען אויך אז מען דארף דאך האבן די ברכה וואס שבת מיניה מתברכין כולהו יומין כולל אויכעט דעם עשירי בשבט, דארפן מיר מזכה ממשיך זיין די ברכה, דארף מען האבן די עבודה וואס דאס איז די אתערותא דלתתא די איברים וואס דאס איז ממשיך אט די ברכה, ממילא דארף דאך זיין די עבודה, אין וואס באשטייט די עבודה בשבת צו ממשיך זיין די ברכה, איז פראנען דער ענין פון החלטות טובות, וואס מ'איז מקבל אויף זיך החלטות טובות צו טון אין די עניינים, וואס די החלטות טובות איז דאך נאר במחשבה ובדיבור, און ס'איז דא אויכעט עניינים של מעשה וואס מ'קען טון בשבת גופא. וועלכע ענינים פון מעשה איז סיי אין דעם ענין פון תפילה, וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט שבת, וואס שבת איז דאך א ענין פון תפילה, און דאס איז דאך דער עיקר ענין פון שבת, און ביזקל עס שטייט דאך אז כח די תפילה זי מאכילת זי לה בשבת, און אויכעט שבת איז דער ענין פון תורה, און שטייט דאך ויקהל משה שבת, אויף דעם ענין פון עשו כתות ועסקו בתורה אויף שבת, מקהיל זיין קהילות ביי אידן מ'זאל לערנען תורה, איז דאס די עניינים וואס מען קען טון בשבת גופא.

אז ס'וועט זיין דער לעשות לו יתברך דירה בתחתונים וואס יעמאלס וועט זיין דער נגלה כבוד הוי' והיתה להשם המלוכה במהרה ממש. און איך האב געזאגט איין נקודה פון די ערשטע שיחה. נאכהער אין די צווייטע שיחה האט דער רבי מוסיף געוועזן אז דאס איז דאך א הוראה בכלל פון שבת שלפני עשירי בשבט בכל שנה. פאראן דאך אויכעט א קביעות אין ימים מיוחדים ווען דער שבת איז. וועלכע טאג איז דאס אין ימי החדש? איז דערפון דארף אויך זיין א הוראה מיוחדת אין עבודת השם וואס איז פארבונדן מיט דעם ענין, וואס אויף ארויסנעמען א הוראה מיוחדת פון דעם יום המיוחד בחודש איז דאך עס פארבונדן מיט דעם שיעור וואס איז פארבונדן מיט דעם טאג, די שיעורי תורה איז פארבונדן מיט דעם טאג, וואס דאס איז על דרך ווי מען שטייט אין די שיחות פון בעל ההילולא בנוגע י"ט כסלו. אז דער ענין פון י"ט כסלו איז פארבונדן מיט דעם שיעור תהילים וואס איז פארבונדן מיט דעם יום החודש פון י"ט, על דרך זה בענינינו, דאס איז דאך פאראן די שיעורי חת"ת, וואס דאס איז דאך שיעור וואס איז דאס פארבונדן מיט דעם מיט יעדן טאג, וואס די שיעורי חת"ת דאס איז דאך א מנהג וואס איז נתפשט געווארן בכל תפוצות ישראל, וואס במילא האט עס באקומען אויף זיך דעם דין וואס דער רמב"ם זאגט. אז א מנהג טוב שפשט בכל תפוצות ישראל האט עס דעם גאנצען תוקף פון עשה ולא תעשה איז אבער אין די שיעורי חת"ת איז דאך פאראנען ענינים וואס פארבונדען מיט ימי השנה דער שיעור פון תניא פאראן וואס פארבונדען מיט ימי השבוע וואס דער ענין פון חומש וואס בשעת מען רעדט וועגען ימי החדש דאס איז פארבונדען דער שיעור תילי. איז אז מ'רעדט דאך דא וועגן דעם שבת שלפני י' שבט אין וועלכע קביעות בימי החדש דאס איז, איז דאס דארף מען ארויסנעמען פון דעם שיעור תהילים, וואס דער היינט איז דאך יום ה' בחדש, איז דער שיעור תהילים הייבט זיך אן מיט מזמור לדוד הבו לה' בני קלים און ווייטער מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. וואס דער ערשטער מזמור הבו לה' בני קלים פארבונדט זיך אויכעט מיט שבת, וואס דאס איז דאך פון די מזמורים וואס מ'זאגט בקבלת שבת. וואס אמת טאקע אז קבלת שבת איז פארבונדן דאך איז עס נאך מיט יום השישי נאך פאר שבת, דארף דאך זיין די תוספת מחול על הקודש, ובפרט ווי ער זאגט דאך אין גמרא אז אויף מקבל שבת זיין איז מען ארויסגעגאנגען אין פעלד איז דאך ס'אוודאי דארף מען דאך עס נאך טון נאך פאר שבת, אבער ענינו איז דאך וואס איז פארבונדן מיט קבלת שבת. וואס דאס איז דאך דער מזמור לדוד הבו לה' בני קלים, וואס דאס זאגט מען אלעמאל בקבלת שבת, וואס דערויף אין די פריערדיגע מזמורים לכו נרננה איז דאס דווקא בימי החול, מה שאין כן אבער דער מזמור איז אפילו איז אפילו בשעת ערב שבת איז חל ביום טוב אדער בחול המועד, וואס די אנדערע מזמורים לכו נרננה זאגט מען נישט אבער דעם מזמור זאגט מען אלעמאל, דאס הייסט עס האט א שייכות מיוחדת צום ענין פון קבלת שבת. וואס דא איז אויך דא א דבר פלא וואס דער ענין פון די מזמורים פון לכו נרננה בקבלת שבת איז אין כתבי אריזל אין די כוונות האריזל איז עס נישט אזוי קיין דבר הכרחי און אף על פי כן דער אלטער רבי האט עס אריינגעשטעלט אין סידור וואס דאס איז א דבר השווה לכל נפש.

איז דאס איז דער חבר פון רמק, און דער רמק איז נפטר געווארן פאר דעם אריזל, פון וואס מ'זעט דאך פון דער מעשה גופא וואס דער אריזל האט אים מספיד געוועזן, און לאחרי זה איז אין כסלו האט ביי אריזל דאס נישט געוועזן אזוי די תקנה, מער ניט וואס שפעטער איז דאס נתפשט געווארן. און אף על פי כן, זינט אף על פי דער רמק האט עס געמאכט ביים אריזל איז עס נישט נתקבל געווארן, און אף על פי כן דער אלטער רבי בסידורו וואס זיין סידור הייסט דאך אויכעט סידור האריזל און ער האט יא אריינגעשטעלט לכו נרננה. וואס דא אבער דערווייל זעט מען דא נאך א ענין בנוגע צו די מעלה פון מזמור פון דעם מזמור לדוד וואס מען זאגט עס אויכעט יעדען ערב שבת אויכעט בשעת יום טוב און חול המועד מה שאין כן לכו נרננה. וואס דער ביאור בזה איז, וואס דער הפרש פון דעם מזמור, ביי די פריערדיגע מזמורים ס'איז דא פאראן זעקס מזמורים, און די ערשטע פינף מזמורים, דאס איז פארבונדן מיט די ימי השבוע, און מזמור לדוד איז פארבונדן מיט יום השישי ערב שבת, און דאס איז דער טעם אז בשעת עס איז חל יום טוב בערב שבת איז. איז די מזמורים וואס פארבונדן מיט אנדערע טעג זונטאג מאנטאג איז איינע פון ימי החול איז יום טוב אדער חול המועד קען מען מישט מען דאס נישט אריין מה שאין כן מזמור לדוד זאגט מען אלעמאל דאס איז פארבונדן נישט סתם מיט פרייטאג איז פארבונדן נישט מיט א טאג פון ימי החול נאר מיט א טאג פון ערב שבת איז וויבאלד ס'איז א ענין פון ערב שבת איז דא איז אויכעט בשעת ס'איז יום טוב חול המועד זאגט מען דאס אויכעט זעט מען דאך דא א שייכות מיוחדת פון דעם מזמור. וואס דאס איז ביום ה', ביום ה' לחודש וואס הייבט זיך אן אויף וואס דאס האט א שייכות מיוחדת צו קבלת שבת ניט אלס גלאט אלס איינע פון די טעג פון ימי החול נאר אלס טאקע יום השישי ערב שבת וואס דערפאר זאגט מען דאס אויך ביום טוב וואס דערמיט וועט מען אויכעט פארשטיין וואס שטייט אין גמרא האט מען עס מתקן געוועזן י"ח ברכות פארוואס ווייל מיט דעם מזמור לדוד דערמאנט זיך אכצן מאל שם הוויה. כנגד י"ח אזכרות, איז דאך ס'איז אינגאנצן ניט פארשטענדיק ס'איז דא אסאך מזמורים אין תהילים, וואס דערמאנט זיך דעם אייבערשטנ'ס נאמען, דעם אייבערשטנ'ס נאמען שם הוויה, אמאל מער ווי אכצן, אמאל ווייניגער ווי אכצן, האט מען אויסגעקליבן דעם מזמור, און דאס איז תפילה, עס מוז פארקומען אזויפיל ברכות אין תפילה פונקט ווי עס איז פאראנען אזויפיל שמות דא. נאר דער ביאור איז, וויבאלד, און דוקא דאס איז דאך דער ענין וואס איז פארבונדן מיט קבלת שבת, וואס הייסט קבלת שבת? דאס הייסט, אז פריער פראנען די ימי החול וואס כל יומא עביד עבידתיה און וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד מ'דארף פועלן דעם בירור אין די אלע עניינים פון ימי החול ביז לוהנה טוב מאד מאד זה מלאך המוות און דאס ווערט אויכעט טוב אתהפכא חשוכא לנהורא און נאכהער איז מען דאס מעלה אין שבת איז וויבאלד שבת דאס דער ענין פון עליה און דאס איז אויכעט דער ענין פון תפילה וואס תפילה איז דאך אויכעט דער ענין פון עליה מעלה זיין אלע זאכן, תפילה איז דאך דער סולם וואס מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ביז לשמימה ביז להשמימה, און דערפאר לערנט מען אפעט דעם ענין פון תפילה, לערנט מען אפ פון דעם מזמור, אז דאס איז דער זעלביגער ענין, דער דער ענין פון דעם מזמור איז וואס מען נעמט אלע זאכן פון די ששת ימי המעשה, ס'איז אנהייבנדיג פריער טאקע פון די אנדערע מזמורים, אבער דא איז דאך דער עיקר וואס דאס איז די עליה אין שבת. וואס על דרך זה איז דער ענין פון תפילה, און וואס זאגט מען אין דעם מזמור זאגט מען די דריי מאל הבו און נאכער פאראן זיבן קולות, וואס די דריי מאל הבו דאס די זיבן דאס דריי מאל הבו דאס די דריי מוחין חכמה בינה דעת און נאכער די זיבן קולות דאס די זיבן מידות און מען נעמט דאס די אלע עניינים און מ'איז דאס מעלה אין שבת. נאך דעם מזמור קומט שפעטער דער מזמור וואס נאך דערויף דער מזמור ל'. וואס המלכות נקנית בשלשים מעלות, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, וואס דאס רעדט וועגן בית המקדש, וואס דאס איז דאך ווי דוד האט צוגעגרייט די אלע עניינים פון בית המקדש מיד השם עלי השכיל ביי אים געווען אלדינגס צוגעגרייט, וואס דאס איז אויכעט בדוגמא על דרך ווי קבלת שבת אין מקום, על דרך זה דאס איז דער ענין, איך מיין על דרך ווי קבלת שבת אין זמן, על דרך זה אין מקום, איז דאס דער ענין פון דער מזמור שיר חנוכת הבית לדוד אין בית המקדש. וואס דאס קומט אויס אז בשעת מען נעמט די דריי הבו'ס און נאכער און די זיבן קולות איז דאס די המשכת המוחין אין מידות און דאס פועל'ט שפעטער די עליה אז ס'ווערט דער ענין פון בית המקדש וואס דאס איז וואס דער ענין פון עלי עשור וואס מען זאגט אין די מזמור שיר ליום השבת עלי עשור וואס דאס איז דאך צען צוזאמען צוזאמען די דריי מוחין מיט די זיבן מידות. וואס דאס איז דער עלי עשור וואס דאס גייט אויף משיח'ן, וואס יעמאלטס וועט זיין דער כינור של עשור נימין, און יעמאלטס וועט ער זיין די שירה העשירית וועט ער זיין, וואס די ערשטע שירה איז געוועזן, הייסט עס בקריעת ים סוף, וואס מען גייט ליינען, וואס מען גייט ליינען אין בשלח, און די שירה העשירית איז בימות בימות המשיח, וואס דאס הייבט זיך אלדינג אן פון דעם מזמור לדוד. וואס דאס איז די הוראה בפועל דערפון איז אז מען דארף נעמען פון דעם שבת שלפני יו"ד שבט וואס שבת איז מיניה מתברכין כולהו יומין און טון אויס אין די אלע עניינים און ספעציעל אין דעם ענין פון הפצת היהדות והפצת המעיינות וואס דא האט זיך דער רבי בעל ההילולא געקאכט זיך און כולל דעם עניין וואס דער רבי פלעגט קורא זיין אויסרופן לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה און באופן פון הקריאה והקדושה א קריאה וואס איז פארבונדן מיט קדושה וואס דאס וועט מפיל זיין דאס אויבערטום וואס דאס גופא וועט ברענגען, אז עס וועט זיין נישט דורך דעם לאלתר לתשובה, ווי תורה פסק'נט אפעט אז ישראל, וואס הבטיחה תורה אז ישראל עושין תשובה ומיד הן נגאלין. נאכהער איז געוועזן א מאמר בסגנון של שיחה, עס איז גערעדט וואס איז געווען דער ציווי אז ס'איז דער ציווי איז געווען בראש חודש אז בעשר לחודש זאל מען נעמען ויקחו להם שה און די שחיטת השה זאל זיין בארבעה עשר און אחר די אכילת הקרבן, די אכילת הפסח איז בט"ו. וואס דארף מען פארשטיין דעם ענין וואס איז דער פשט דער ציווי בראש חודש, אז מען זאל נעמען דעם שה בעשר לחודש און דאס זאל זיין שפעטער די שחיטה בארבעה עשר און שפעטער די אכילה בחמישה עשר, וואס אויך איז דער דיוק וואס ברענגט זיך פון רמ"ז, אז וואס דער ווארט בעשר לחודש געדארפט שטיין בעשירי, וואס דער ווארט בעשר. איז די נקודת הענין וואס אז מ'זאגט אז וואס אז מ'זאגט עס אז ס'האט געדארפט יעמאלטס דאך אויפטון א ענין פון חידוש אויף די גאולה פון מצרים, וואס דער חידוש אויף דער יעדער חידוש טוט זיך אויף בראש חודש, יעמאלט טוט זיך אויף דער חידוש, וואס פונקט ווי ידוע אז דער ראש חודש ווערט אנגערופן בשם ראש, אז פונקט ווי א קאפ כולל אין זיך די חיות פון אלע איברים און אחר כך פירט עס אן מיט די איברים אויכעט שפעטער, אזוי איז אויכעט בראש חודש כולל אין זיך דעם חיות פון כל כל ימי החדש. ווי דאס שטייט, אבער בראש חדש איז דאך עס יעמאלט אלצדינג נאר אין איין כלל, שטייט אלץ צוזאמען. די כוונה איז דאך אז זאל שפעטער ארויסקומען אין זמן, אין א זמן מפורט, וואס דער ענין פון זמן איז קדימה ואיחור, עבר הוה ועתיד, נישט ווי עס שטייט צוזאמען. דארף ארויסקומען די המשכה ווי דאס שטייט פריער פון ראש חדש, ווי ס'איז כלל צוזאמען, דארף ארויסקומען שפעטער אין יעדער טאג באזונדער, וואס כל יומא ויומא עביד עבידתיה, יעדער עבודה באזונדער. דאס מיינט אבער ניט חס ושלום אז וואס עס איז די עבודה פון דעם טאג פארבלייבט דעם טאג און מער גייט עס ניט און ביי דעם בלייבט עס, נאר דאס מיינט אויך אז די עבודה פון יעדער טאג ווערט נמשך אויכעט שפעטער. מען זאגט טאקע כל יומא עביד עבידתיה, ניט ווי בראש חודש וואס שטייט אלץ צוזאמען, אבער די עבודה קומט דאך ארויס אויכעט אויף שפעטער, אזוי ווי מען זעט עס ביי אברהם אבינו, וואס אחד היה אברהם שטייט דאך בא בימים. עס שטייט בא בימים אז ער האט מיטגענומען מיט זיך אלע טעג. אוודאי יעדער טאג איז עבודה מיוחדת אבער מ'נעמט עס מיט. וואס דערפון קומט ארויס איז אויכעט אזוי על דרך זה ביי יעדער איד. און ביזל ווי מ'זעט עס אויך אז בפועל אז אויב די עבודה היא כדבעי איז די עבודה פון איין טאג העלפט דאך ארויס לגבי די עבודה פון צווייטן טאג פון די שפעטער איז דאס מיינט בעשר לחדש נישט בעשירי נאר בעשר אז לאחר ווי פריער פאראן דער ראש חדש וואס יעמאלט האט ער די אלע עניינים באופן כללי, נאכער האט ער די עבודה פרטית פון יעדער און יעדער טאג באזונדער, אבער דאס איז אין א אופן אז שפעטער קלייבט זיך צוזאמען אלע צען, זיי בלייבן, האט ער עשור אלע צען האט ער. וואס אזוי איז דאך אויכעט דער ענין פראן אין ספירת המלכות, וואס אין מלכות איז דא די צוויי דרגות פראן ווי מלכות איז פריער א נקודה און נאכער פראן דער בנין המלכות איז ווערט נבנה זאל זיין עשר עשר ספירות בדוגמא ווי דאס אין לבנה כפשוטה און חדש כפשוטו וואס דאס איז דאך מלכות חדש אשתו פראן פריער בראש חדש יעמאלט איז די לבנה א מולד נאר א נקודה. נאכער קומט דאך ארויסעט פרטים, אזוי איז אויך דער ענין אין מלכות, פראן פריער פראן די נקודה פון מלכות, נאכער איז פראן די פרטים אין בנין המלכות, אין עשר ספירות, אין פרטים. על דרך זה איז אויך אין עבודה פון אידן, וואס אידן דאס איז דאך אויך דער ענין פון כנסת ישראל, ספירת המלכות, און איז דאך אויך דומים ללבנה, און זיי ווערן אנגערופן על שם הלבנה מאור הקטן, יעקב הקטן, דוד הקטן, דוד מלך ישראל חי וקיים. ביז בכלל מ'פלעגט דערמאנען אויך קידוש החודש ברמז מיט דעם ווארט דוד מלך ישראל חי וקיים. איז אויכעט אין עבודה פון אידן איז דאך פראן די צוויי דרגות פון נקודה און פון פרטים. וואס די נקודה איז דער ענין פון קבלת עול. ראשית העבודה ועיקרה ושורשה קבלת עול. א ענין פון ביטול, א ענין פון נקודה. עס דארף אבער שפעטער ארויסקומען אין פרטים. אז פריער טאקע די נקודה קבלת עול, לאחר זה זיין דער ואהבת את הוי' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ביז אז עס קומט ארויסעט אין אלע רמח אברים, וואס דאס איז בדוגמא ווי מען רעדט די צוויי דרגות פון מלכות, פריער פראן די נקודה דאס איז דער כתר מלכות, און נאכער קומט ארויסעט אין פרטים אין בנין המלכות, ביז'ן עס קומט ארויס אין נבראים מה רבו מעשיך ומה גדלו מעשיך, וואס אזוי ווי אין עבודה איז פראנען די קבלת עול דער אשר קידשנו במצוותיו וצונו, דאס איז די נקודה, און דווקא מצד דעם וצונו אט דאס בינדט זיך דער ענין פון מצוה מלשון צוותא וחיבור על דרך ווי אין מלכות, וואס דווקא מלכות איז מושרש אין עתיק נישט ווי ז"א וואס איז נאר אין אריך, און מצד דערויף אז מלכות איז מושרש אין עתיק מצד דערויף איז פארהאן די צוויי קצוות אין מלכות, מצד אחד זאגט מען דאס איז א נקודה העלם שאינו במציאות, און ווייטער קומט ארויסעט אין פרטים וואס על דרך זה איז אין עבודה, וואס דאס דער ביאור אויף דעם ענין פון בעשור לחודש אז פריער האט ער דאס געבויט פון ראש חודש, פון די נקודה נאכער קומט ארויס אין פרטים אין דעם ענין פון עשור לאחר ווי ביים דא דער בעשור לחודש אז ער האט שוין ביי זיך די אלע עשר דעמאלט צו עשור קען ער פועלן אויך אויף א ענין אין עולם שמחוצה לו יעמאלט ויקחו להם שה נעמט ער דעם שה דעם שה פון מצרים. מען דארף דאס האלטן ארבעה ימים, וואס עס פועלט אויס דעם ענין פון גימל קליפות דעם בירור פון גימל קליפות הטמאות פון פון און אויכעט פון די קליפה רביעית פון קליפת נוגה, און יעמאלט שעכט מען דאס, וואס אין ושחט אלא ומשך, מען נעמט עס ארויסעט פון דעם ענין ווי ס'איז פריער געווען בעל חי, און מען מאכט עס דורך די שחיטה אז דאס ווערט מוכשר אז זאל ווערן לאכילת אדם. וואס דאס איז אלץ אן ענין וואס מ'איז דאס מושך און מ'הייבט עס אויף מלמטה למעלה, לאחרי וואס ס'איז פאראן די ארבעה ימים אויף פועלן ארויס פון קליפת נוגה, פון שלש קליפות הטמאות און פון קליפת נוגה. נאך דערויף דארף זיין די העלאה מלמטה למעלה די שחיטה אין ושחט אלא ומשך, נאכער קומט שפעטער דער ענין פון אכילה בט"ו, וואס די אכילה אט דאס איז שוין אן ענין פון המשכה מלמעלה למטה, עס ווערט נמשך ביז אין א פנימיות עס ווערט דם ובשר כבשרו. וואס דערפון קומט ארויס איז אז איך האב די הוראה אין עבודה ביי יעדער אידן פון בעשור לחדש פון עשירי יהיה קודש, אזוי אויך אין דעם ענין פון עשירי בשבט, אז הייבט זיך אן דער ענין פון ראש חודש וואס יעמאלט איז עס וידבר הוי' אל משה וואס דאס איז פאראן ביי יעדער אידן דער משה רעיא מהימנא שבכל אחד מישראל, ווי מבואר בתניא אין דעם ענין פון מה הוי' אלקיך שואל מעמך ווייל ביי יעדער אידן פאראן נשמת משה רבינו עליו השלום. דארף אבער אויסקומען אזוי די פרטים ביז אין דעם ענין פון בעשור לחדש צוזאמענקלייבן אלע צען. לאחר וואס מ'קלייבט צוזאמען אלע צען, יעמאלט קען מען שוין נעמען דעם שה דא אבער דארף מען נישט ווארטען פֿיר טעג ווי מען זאגט ווי מען זאגט ביי פסח מצרים וואס מען האט געדארפט ווארטען פֿיר טעג ערשט אויף ארבעה עשר נאר מען האט עס גלייך ביי עשירי ווארום דאס דאך די חילוק ווי עס שטייט דאך אין גמרא אז דווקא פסח מצרים האט געדארפט ווארטען פֿיר טעג משא"כ פסח דורות און אזוי אויך בנוגע די גאולה העתידה דארף מען נישט ווארטען האט מען גלייך אז מען האט דעם בעשור לחדש קען מען נעמען גלייך דעם שה דעם שה פזורה ישראל. און מגלה זיין דערויף די כוונה פנימית, דעם צדקת פזרונו, און מאכן דערפון אז עס זאל ווערן פרזות תשב ירושלים, און פועלן אין דערויף דעם ענין פון פסח, און טאן די עבודה בשמחה ובטוב לבב, אזוי ווי די גמרא זאגט בנוגע אכילת פסח, האט מען געגעסן א כזית און דאס געפועלט פקע איגרא.

נאכער האט דער רבי גערעדט כרגיל וועגן א רש"י און וועגן א ביאור אין זוהר אין די רש"י האט זיך דער רבי געשטעלט אז שטייט אין פסוק לכל בני ישראל האט מען געצייגט אויף אן ענין וואס רש"י זאגט ניט דער רבי האט געפרעגט צוויי שאלות

דמים פון בכור איז די שאלה שטייט אין כתבי האריז"ל און דארטן מוסבר דער ענין על פי קבלה, דאך א גערעכטע שאלה אין פשטות הכתובים איז פארוואס רש י שטעלט זיך נישט אויף דערויף. נאך א דיוק פון די סדרה אויך וואס רש י שטעלט זיך ניט שטייט ולכל בני ישראל היה אור במושבותם און די שאלה איז וואס הייסט במשוויתם רש י אליין זאגט פריער מיט איין פסוק אז אז אז פארוואס איז געווען דער טעם פון חשך זאגט רש י צוויי טעמים און אין דעם צווייטן טעם זאגט רש י אז די אידן זענען אריינגעגאנגען בבית המצרי און מ'האט געזען די אלע גוטע זאכן די כלי כסף און כלי זהב און שפעטער איז מען געקומען לייען ביי דעם מצרי האט דער מצרי נישט געקענט זאגן אויב דער מצרי האט געזאגט אז ער האט ניט האט אים דער איד געזאגט וואס הייסט איך האב עס אליין געזען וואס זעט מען פון די רשי? אז ביי אידן געוועזן ליכטיג אפילו ווען דער איד איז געווען בבית המצרי. איז וואס זאגט די פסוק ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, במושבותם דאך משמע נאר במושב פון אידן. און ממה נפשך, אדער די פסוק האט געדארפט זאגן היה אור בכל מקום, אדער זאגן היה אור סתם, וואס זאגט ער במושבותם, אז ס'איז געווען דאך אפילו בבית המצרי ליכטיג. דאס איז בנוגע שאלה אין רשי. בנוגע די הערות פון זוהר פון טאטן איז פאראן אין זוהר אין דער סדרה פארבונדן מיט דעם ענין פון מזוזות און שתי המשקוף, שתי המזוזות און המשקוף, ברענגט ער אין זוהר אז אמר רבי אבא אז דער אייבערשטער זאגט דארטן כתוב שמי און דאס וועט היטן. וואס מיינט כתוב שמי ברענגט ער אין די הערות פון ניצוצי אורות וואס דאס אויך פון א גדול, אז וואס מיינט כתוב שמי אזוי ווי מזוזה איז בגימטריא אדנ-י איז דאס מיינט דעם אייבערשטנ'ס נאמען כתוב שמי, נאכהער לייגט ער צו אין די הערות ויותר קרוב לומר א צווייטן פשט אז דאס מיינט נישט וואס מזוזה בגימטריא אדנ-י נאר דאס מיינט דער שם שדי וואס מען שרייבט אן אויף דער מזוזה. און ער מסיים שוב מצאתי אזוי אין רמ"ז וואס דא איז א פלא, וואס הייסט ויותר? איז דאס ויותר קרוב לומר? דאס איז דאך די פירוש הפשוט, דאס איז דאך לכאו', מען דארף גארנישט האבן דעם ערשטן פשט. וואס דארף מען לערנען? אז שטייט אין זוהר כתוב שמי, דארף מען לערנען אז דאס מיינט אז ס'מיינט א זאך וואס איז בגימטריא שמי מזוזה, אז מען שרייבט אויף דעם אייבערשטנ'ס נאמען גופא. איז וויבאלד טאקע דער ניצוצי אורות לערנט אנדערש, נאר ברענגט אויך דעם פירוש פון ניצוצי אורות, נאר דאן יותר קרוב לומר נאך א פשט. נאך מער פלא, ער ברענגט שוב מצאתי כן ברמ"ז, און דא האט דער רבי געזאגט וואס ס'איז בדרכם, אז בשעת ער איז געוועזן אין שטוב, יעמאלט איז דער ספר נישט געוועזן אין שטוב, מ'האט עס אים געבראכט גאר שפעטער, איז דערפאר שרייבט ער שוב מצאתי ברמ"ז, און אין רמ"ז אליין איז אויך דא ביידע פירושים, וואס דארף האבן ביידע פירושים? און אויכעט דארפן פארשטיין וואס איז דער ביאור דערפון די הוראה אין עבודת האדם וואס ווי גערעדט אסאך מאל אז דער טאטע האט געשריבן די עניינים אין קבלה בקיצור נמרץ און די עניינים פון חסידות ברמז און די עניינים אין עבודה האט ער זיך פארלאזט אז מ'וועט אליין פארשטיין. נאכער בנוגע די רשי'ס די דיוקים וואס רשי ברענגט ניט בנוגע צום ענין פון קדש לי כל בכור איז מצד קוצר הזמן האט דער רבי נישט גערעדט היינט האט ער געלאזט פאר א צווייטע מאל, און בנוגע לכל בני ישראל היה אור במושבותם האט דער רבי געזאגט אז דאס איז אזוי פארשטאנדיג אז רש י דארף גאר נישט זאגן דער בן חמש למקרא ביי אים איז דאס מובן בפשטות ווי אזוי איז ביי אים מובן בפשטות ער האט שוין געהאט געלערנט פריער נאך אין בראשית אז דער אייבערשטער האט צוגעזאגט אברהם אבינו אז ואחרי כן יצאו ברכוש גדול און אויך דא האט ער געלערנט אין שמות אז דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה רבינו אז איידער מ'וועט ארויסגיין פון מצרים איז ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וכלי זהב וניצלתם את מצרים. אויסליידיגן, ווי קען מען אויסליידיגן? אויסליידיגן הייסט אז עס זאל גארנישט נישט בלייבן. זאלן דאך, איז דאך די שאלה ביי דעם בן חמש למקרא, די מצרים ווילן דאך נישט געבן. דאס וואס מען זעט אפן וועלן זיי געבן, אבער זיי ווילן באהאלטענע זאכן ווילן זיי אוודאי נישט געבן, זיי ווילן זיי ווילן לייקענען, זיי ווילן זאגן אז זיי האבן. מוז מען דאך זאגן מצד דעם המשך הענין איז פארשטאנדיג אז אידן האבן געוואוסט דערפון, ווי אזוי האבן אידן געוואוסט דערפון, אט דאס גופא איז א ביאור וואס רש י אין קאפיטל י פסוק כ ב זאגט צוויי טעמים ולמה הביא עליהם חשך, פריער ברענגט רש י איין טעם נאכער ועוד, א צווייטער טעם אז חשך אז אידן האבן אלעס געזען. פֿון װאַנען נעמט עס רש"י, װאָס ס'איז גענוג אײן טעם, אָט דאָס גופֿא איז דער הכרח פֿון רש"י, װיבאַלד אַז דער אײבערשטער האָט צוגעזאָגט ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ס'איז נישטאָ קײן אַנדער װעג, אַז פֿון װאַנען זאָלן ייִדן װיסן די אַלע באַהאַלטענע זאַכן, נאָר דורך דעם, אַז ס'איז געװען אַזאַ מצבֿ, װאָס זײ האָבן געקענט אַלץ זען. װען איז געװען דער מצבֿ, אַזױ װעט דער מצרי אים ניט אַרײַנלאָזן אין שטוב, בשעת ס'איז אָבער געװען בײַ אים חשך און בײַ אים אור, האָט ער געקענט אַלץ זען. במילא. בשעת שטייט אין פסוק לכל בני ישראל היה ער, ווען עס וואלט נישט געשטאנען במושבותם וואלט מען געזאגט דאס וואס א איד בביתו של המצרי האט געהאט אור, דאס מוז דאך זיין אניט קען ניט זיין דער יצאו ברכוש גדול. און ווען עס וואלט געזאגט היה אור סתם וואלט מען געזאגט אז וואס איז דער חידוש היה אור אז בביתו של המצרי, דאס איז געווען בהכרח כדי עס זאל זיין ואחרי כן יצאו ברכוש גדול.

איז דאך לכאורה דער בעסערער פירוש איז, ס'איז דאך דא צוויי פירושים ווי געזאגט פריער, איין פירוש אז וואס מיינט תכתוב שמי וואס מזוזה בגימטריא אדנ-י, און דער צווייטער פירוש איז וואס דער נאמען שם שדי, איז דאך לכאורה וואס דארף מען לערנען? אז דאס גייט אויף א זאך וואס איז בגימטריא אזוי האט דעם אייבערשטנ'ס נאמען אליין. און פאראן אט דער ענין וואס דאס איז דער ביאור אויכעט אין עבודה, אז אין יעדער מצוה פאראן דער עיקר המצוה, און ווייטער פאראן די כוונה שבזה. דער עיקר המצוה איז דאך די מזוזה, און דאס אליין היט אויכעט אפ, ווייטער פאראן דער טעם, דאס ענין פון שמירה, און דערפאר דארף מען אנשרייבן דעם נאמען, וואס דער נאמען ראשי תיבות שומר דלתות ישראל. אבער דער עיקר איז דאך די מזוזה גופא, די מצוה, איז דאס איז די עדיפות, פארקערט אין דעם פשט אויף דעם ענין פון עיקר המצוה, נאר דאן דערנאך דארף ארויסקומען די כוונה, וואס דערפון האט מען ארויס די הוראות אין עבודה בנוגע יעדער מצוה וואס איז פאראן דערויף די שני ענינים, פאראן די כלל און פאראן די פרט, אזוי ווי ביי תפילה איז פאראן די כוונה כללית דע לפני מי אתה עומד, נאכער פאראן די פרטי כוונת התפילה, על דרך זה ביי יעדער מצוה פאראן דער ענין פון תפילין פאראן דאס הנחת תפילין נאכער די כוונה לשעבד המוח והלב איז שוין די כוונה פרטית דארף מען האבן ביידע פירושים וואס דער כתוב שמי די עכטע שמי פאראן די עצם נקודת המצוה און נאכער פאראן ווי ס'קומט ארויס אין פרטים אין דעם ביאור. און ס'איז אזוי אויכעט בנוגע די הכנות צו דעם עשירי יהיה קודש עשירי בשבט, און פאראן דארט די נקודה כללית די די כלל אויף איבערגעבן זיך צו טאן די פעולות פון דעם בעל ההילולא, ס'איז אבער ווייניג וואס דאס איז דער ערשטער פירוש מזוזה, ס'איז אבער ווייניג דאס און ס'דארף זיין אויך צו ארויסברענגען דאס אין פרטים וואס דאס דער צווייטער פירוש, וואס וואס זענען די פרטים אז עס זאל ארויסקומען בפועל ממש אין די אלע מבצעים הידועים.

פאר די וואס זענען אינטערעסירט האבן מיר די טעיפס פון קריאת המגילה דורך הרב שוסטערמאן זייט אונז מודיע מיר וועלן אייך דאס אריינשיקן. כל טוב און א גוטע וואך.